וואס איז א אנדערע מהלך לכאורה וועגן די ענין וואס אונז רעדן, אבער דאס איז נישט אונז גייען נישט לערנען די יענע שטיקל, אונז ווילן לערנען די שטיקל זוהר וואס שטייט אוי גאט, איים גאנא סטארט אגעין סטארט אגעין אזוי ס'איז היינט איז ערב ראש השנה, און בכלל איז ראש השנה זוי איז היינט איז ערב ראש השנה, בכלל איז די מנהג צו לערנען אין די הייליגע טעג זאגן אדער לפחות זאגן אדער לערנען אזוי ווייט די בעסער ווי זאגן און שטיקלעך פון זוהר איז אפילו געדרוקט אין די מחזורים די שטיקל זוהר וואס אונז ווילן לערנען, אז מען לערנט די זוהר פון די תקיעת שופר, מ'דארף פרובירן צו פארשטיין אויכעט וואס עס זאגט נישט נאר זאגן וואס עס שטייט. איז די זוהר איז די ערשטע שטיקל זוהר מיין איך וואס שטייט געדרוקט אין די מחזורים פאר די תקיעות עס איז אין פרשת אמור דף צדיק ח' עמוד ב' פון אונטן עס פארט ווייטער צדיק ט' בערך. דאס איז די זוהר וואס איז די עיקר די עיקר זוהר למעשה וואס רעדט זיך וועגן די כוונות פון די תקיעות שופר דאס הייסט די כוונות נישט נאר די כוונות פון תקיעות שופר באופן כללי נאר די סוד פון תקיעות שופר באופן פרטי וואס די תקיעות שברים תריעו וואס ס'איז ידוע וואס ס'שטייט אין די זוהר אז ס'איז קעגן אברהם יצחק יעקב, תקיעו איז כנגד אברהם, שברים איז כנגד יצחק, תריעו כנגד יעקב. דאס איז א ידוע'דיגע זאך פון דא וואס שטייט אין סאך ספרים בשם די זוהר. דאס איז די מקור. און אזוי אויך די כוונות פון אריזל, בעיקר ווער ס'לערנט אין די שער הכוונות אין דרוש ח וואס דאס איז די שורש פון די עיקר גרויסע חלק פון די עיקר כוונות פון תקיעות שופר איז אלץ געבויט אויף די אריזל'ס פשט אין די שטיקל זוהר, און וועלן אונז האלטן בערך דארט אין אונזער סדר פון לערנען כוונות, אפשר וועט מען ממילא זען אויכעט וואס די אריזל'ס פשט אין די זוהר וואס איז זייער אינפלוענשעל פשט זייער א וויכטיגע פשט, הגם אז פארשטייט זיך די זוהר האט נאך פשטים חוץ פון די אריזל'ס פשט, אבער דאס איז די פשט וואס לפחות מ'איז מכוון, די אלע וואס זענען מכוון כוונות אריזל זענען מכוון לויט די פשט. איז נאך א זאך, די די שטיקל איז לכאורה די זוהר אליינס וואס ווייזט אז דאס איז די די עיקר שטיקל פון זוהר וואס רעדט זיך די עיקר סוד פון די כוונות התקיעות, איך וויל עס מסביר זיין וואס איך מיין מיט דעם, זאגן א קליינע א קליינע הקדמה צו לערנען זוהר באופן כללי, פון דעם אן דאס מסביר זיין אויכעט. ווער ס'לערנט זוהר טרעפט אז זוהר האט זייער אסאך חלקים, זייער אסאך פרטים. ס'דא די גאנצע ספר הזוהר איז אזויווי א מעשה, זייער ענליך צו די גמרא. דאס הייסט ס'איז א מעשה וואס איז געשריבן, וואס די תנאים, די אמוראים, ווער ס'זאל נאר האבן געווען, דרייען זיך ארום, און זיי זיצן אין בית מדרש, און זיי דרייען זיך אמאל אינדרויסן, אין זוהר דרייען זיי זיך אסאך מאל אין פעלדער און וועלדער און אלע מיני פלעצער. און זיי שמועסן איינער מיט די צווייטע איבער דברי תורה. דאס איז די ערשטע ערשטע זאך וואס מ'דארף וויסן פון די זוהר. ס'האט אלעמאל א א מעשה, א אמאל איז נישט דווקא א מעשה, ס'הייסט ס'איז אראפגעשריבן פון א בית מדרש וואס מ'האט געלערנט דארט, אבער ס'איז געשריבן בדרך פון א מעשה, בדרך פון א לעבעדיגע מעשה. און באמת, אזוי ווי איך זאג, די גמרא איז שוין געשריבן אזוי, אפשר די משנה אפילו, אדער פארשידענע פריערדיגע מדרשים. און די זאך דארף מען דארף מען זייער גוט עומד זיין אויף דעם, מען דארף דארף עס קענען כאפן, ווייל ס'איז נישט, מען דארף עס לערנען, בפרט ווען מען לערנט זוהר וואס איז בכוונה געשריבן אזוי, ס'איז נישט סתם, נישט נאר סתם ווען מען וויל נאכמאכן די גמרא, אדער מען וויל שרייבן אזוי ענליך אזוי ווי די גמרא, עס האט אין זיך א געוואלדיגע חיות, א געוואלדיגע סוד, וואס מען קען רופן דאס א געוואלדיגע חיות, די זעלבע זאך. און די סוד איז אזוי ווי אונז רעדן אסאך מאל בשם די ירושלמי. אז ס'שטייט אין די ירושלמי אז ווער ס'לערנט דארף זיין כאילו בעל השמועה עומד נגדו. וואס איז דער טייטש? פשוט'ער טייטש וואס אונז פארשטייען געווענליך. מ'טאר נישט לערנען די תורה אלס א פארמאכטע סיסטעם, אלס א פארמאכטע, ס'איז א טעאריע, עס שטייט, עס מיינט, עס גייט אזוי, און דאס איז די מעשה. די תורה איז נאר אינטערעסאנט אלס א לעבעדיגער סיסטעם. ס'איז נאר אינטערעסאנט אלס א זאך וואס מענטשן, בשר ודם, זיי האבן מענטשן, פלייש און בלוט וואס האבן געגעסן קוגל און פיש און. און געטרונקען קאפי און אלע מיני זאכן, וואס די מענטשן זיי האבן געלעבט אין די וועלט בעולם הזה, און זיי האבן זיך געמוטשעט מיט א פשט אין א פסוק אדער געוואלט פארשטיין די סוד פון עפעס א מצוה אדער געוואלט זיך מסדר זיין עפעס א זאך, און זיי האבן געזאגט די אלע זאכן, און זיי האבן געהאט א שאלה, עס האט באמת געהאט א שאלה, עס איז געווען שווער, עס האט געווען געווען שווער, עס האט געהאט א תירוץ, עס האט געווען פארענטפערט די שאלה.

ענין מחשבתי, די די רעיון, רירט אן פון די זייט וואס פעלט אים א געוויסע בהירות, אבער ס'איז דא א שאלה, דערנאך זאג איך א תירוץ האב איך עס פארענטפערט, מילא קענסטו מסביר זיין וואס די הוה אמינא איז געווען, וואס האט מען געמיינט אין די הוה אמינא, וואס האט מען געמיינט אין די מסקנא, אבער די ערשטע טייטש, די ערשטע מציאות וואס מ'האט געמיינט אין די הוה אמינא איז מ'האט נישט געוויסט איז די הוה אמינא, אין די מסקנא האט מען אויסגעפונען, און מ'דארף קענען לערנען מיט די מיט די לעבן פארוואס. נישט נאר ווייל דאס איז די ריכטיגע וועג צו פארשטיין און מ'קען אריינגיין אין אסאך חקירה וויאזוי צו לערנען אן א שיעור מקורות און עפענט זיך אסאך שערים ווען מ'פארשטייט אזוי אבער בעיקר דארף מען אזוי פארשטיין ווייל אונז לערנען דאך אויך אזוי ווען אונז הייבן אן א שטיקל גמרא ווען אונז הייבן אן צו מעיין זיין אין עפעס א ענין פארשטייען אונז אויך נישט רוב זאכן און אונז זענען אויך אין א מצב וואס מ'פרעגט א שאלה וואס וואס רעדט זיך דען דא? וואס וויל מען פון אונז דא? און ער זאגט שוין יא עפעס, וויאזוי שטימט עס מיט עפעס אנדערש וואס אונז ווייסן? וואס מיט א אנדערע מקור? און דער ווען מען איז משים בלב וואס די גמרא אליינס, די זוהר אליינס, די ספר אליינס, האט, גייט מיט אונז אין דעי וועג, ער איז נישט, ער איז נישט עפעס די שלימות החכמה וואס איז אראפגעקומען מן השמים אזוי, אזוי ווי תורה שבכתב אפשר, אזוי אזוי כזה ראה וקדש כה אמר ה' און דו הער עס נאר אויס, ניין, ער איז א ספר וואס איז א לעבעדיגע ספר, ס'גייט א מהלך, ס'איז דא א א דרך, ס'דא א וועג וויאזוי ס'גייט, ווי ס'הייבט זיך אן, פון נישט וויסן ביזן יא וויסן, ממילא ווען אונז לערנען די ספר, אונז אפשר האבן אנדערע שאלות פונקטליך אבער די ספר, על כל פנים מען קען זיך מחבר זיין און מען וויל לעבן די זאך, מען וויל אמת'דיג אריינגיין אין די זאך, בפרט אונז ווילן לערנען זוהר וואס איז א חיות פון די תורה, איך אפשר אויפהערן צו זאגן די ווארט סודות התורה און אנהייבן זאגן חיות התורה, אזוי ווי די נשמה פון א מענטש, נישט די מענטש נאר די סוד פון די מענטש איז די חיות פון די מענטש, ס'מאכט אים לעבעדיג. מען רעדט פון נשמת התורה, די זאך וואס מאכט די תורה לעבעדיג, מען זאל איבער מאכן תחיית המתים פאר די תורה, און די ווען מען וויל אנרירן די נשמה דארף מען, הייבן זיך אלעמאל אן פון א פאזישן פון נישט וויסן, פון נישט פארשטיין, פון נישט פון נישט זיין געלעבט, און צוביסלעך צוזאמען מיט די טעקסט, צוזאמען מיט די מיט די תנאים, מיט די אידן, מיט די מענטשן וואס זיי לערנען, וואס זיי לערנען מיט אונז, זיי האבן עס געשריבן, מיט זיי גיין אונז און צוביסלעך דורך טרעפן א פסוק דא, טרעפן א מקור דא, טרעפן א געדאנק דארט, צוביסלעך בויען א הבנה, א שלימות'דיגע חיות, וואס א פרצוף שלם, וואס מען קען, וואס מען קען לעבן מיט דעם. וואס ממילא איז זייער וויכטיג צו משים לב זיין צו די, צו די מעשה פון די זוהר, צו די מענטשן וואס זענען דארט, אפילו אמאל ווי זיי זענען געגאנגען, דאס שטייט שוין אין פריערדיגע ספרים, פון די היינטיגע איז דא יהודה ליבעס איז זייער עוסק אין דעם, אז פון די מעשה, פארוואס די מעשה איז געשען פונקט אין א בארג, און פארוואס דאס איז אין א מדבר, ס'איז נישט במקרה, ס'איז נישט פשט סתם ס'איז געווען אזוי די מעשה, ס'איז נישט פשט סתם מ'האט געוואלט שרייבן א אינטערעסאנטע מעשה, ס'איז דא, ס'האט אלעמאל א שייכות, ס'האט אלעמאל א מובן, ווען זיי זאגן אז ס'איז געווען א מדבר, געווענליך זאגן זיי עפעס א פסוק וואס רעדט זיך אין א מדבר, ס'הייסט, ס'איז דא אלעמאל וועגן, אנדערע ווערטער די מענטשן זענען געגאנגען אין די מדבר למשל, האבן זיי זיך געמוטשעט אין א שאלה, האבן זיי געזען אונז אין די מדבר, וויאזוי קען מען אונז זען פון אונזער מצב, פון די מציאות ווי אונז זענען, וויאזוי בויט מען פון דעם עפעס א שלימות'דיגע הבנה. איז אזוי בכל שכן אז מען לערנט דא און איך וויל איך וויל עס אריין זאגן אין די שטיקל זוהר וואס אונז לערנען דא אז ער זאגט דא אין די אין די אין די שטיקל עס איז דף צדיק טית עמוד אלף שוין איך וועל צוריק גיין צו די אנהייב פון די מאמר אין א מינוט זאגט רב אבא זאגט דעם זוהר א מעשה די מעשה גייט אז רב אבא הוה יתיב קמיה דרבי שמעון רב אבא געזעצן פאר רב שמעון און האט אים געפרעגט א שאלה אז מ'האט אסאך מאל שוין גערעדט זאגט רב אבא איך האב שוין אסאך מאל גערעדט וועגן די שופר וואס ער רעדט זיך וועגן דעם, און ביז היינט פארשטיי איך נישט וואס איז די ענין פון די שופר, ועד כאן לא אתיישבנא ביה, איך בין נאך נישט נתיישב געווארן די נושא פון די תקיעת שופר. און ווען מ'הערט אזא שורה, איך מיין איך האלט אז די שורה איז מיינד בלאואינג, ס'איז ס'איז אזא מין געוואלדיגע שטיקל אז עס איז א הקדמה און א שער צו אלעס וואס אונז לערנען, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער שופר איז א זאך יעדע איינער וואס לערנט בכלל, מ'קען טאקע זעהן ווער עס לערנט אנדערע שטיקלעך זוהר, ס'איז א זאך וואס זיי דערמאנען זייער אסאך, ס'איז דאך איינע פון די גרויסע מצוות בפרט.

פשט ווייס איך נאכנישט, איך דאכט מיך אז האט זיך מיר נאכנישט מיישב געווען די עיקר ענין. און מ'קען זען אסאך זאכן און בפרט אין קבלה און אויך אין אנדערע זאכן. מען זעט ס'דא אסאך זאכן וואס און מענטשן כאפן נישט ווייל מענטשן מיינען אז די פריערדיגע זאכן איז שוין געווען די פשט. דא רעדט ער אזא רמז, דא רעדט ער אזא סוד, דא זעט ער אזא ווערטל. און אקעי, ס'איז אלץ זייער גוט, און אפשר איז עס נוגע צו די עצם הענין, אפשר איז עס נוגע צו די עיקר סוד, אבער ס'איז נאך אלץ דא אלעמאל, און אפשר בכלל אין די גאנצע תורה איז נאך אלץ דא וואס אונז ווייסן נאך אלץ נישט, ס'איז נאך אלץ דא עפעס א עיקר הסוד, א עיקר ישוב וואס מ'דארף, ס'דארף, מ'דארף אנקומען צו א פלאץ וואס דאס איז די קלארקייט, ס'האט א מורא'דיגע קלארקייט, ס'איז מורא'דיג מפורט, ס'איז מורא'דיג מיישב דבר דבר על אופניו, ס'האט עפעס א סדר, וואס דאס איז דער פשט און אלע אנדערע רמזים אלע אנדערע ווערטלעך אלע אנדערע זאכן וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט זאלן אלע דארפן אריינפיטן אין דעם אדער נישט אבער דאס איז נישט דער עיקר פשט דער מענטש דארף קענען וויסן דער מענטש דארף קענען משיב אל לב זיין אונז דארפן קענען משיב אל לב זיין אונז לערנען זאכן מ'דארף קענען זאגן אזוי ווי רבי אבא האט געזאגט איך האב שוין געהערט אסאך זאכן איך ווייס נאכאלץ נישט אפשר אפשר היינט וועסט מיך אויסלערנען די עיקר סוד נאר טאקע רבי שמעון האט אים געזאגט וודאי דא הוא ברירה דמלה דאס איז די קלארקייט פון דער זאך הייסט אה יעצט

עס הייבט זיך אן אזוי, בחודש השביעי תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, האט רבי יצחק אנגעהויבן, רבי יצחק פתח ואמר, און געזאגט אזוי, און איך וועל ווייטער פעריפרעיזן, איך וועל נישט ליינען אבער מ'זאל הערן וואס עס שטייט דא. רבי יצחק אזוי ווי די דרך פתח ואמר געווענטליך מיינט, אין רוב מדרשים און אין זוהר אויכעט, מען ברענגט, מען עפנט אויף איין פסוק דורך א צווייטע פסוק, דאס איז די סוד פון דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. אונז האבן א פסוק בחודש השביעי באחד לחודש שטייט יום תרועה יהיה לכם. אדער עס שטייט זכרון תרועה דארט. אה, תקעו בחודש שופר, מען דארף בלאזן שופר. נו, וואס וויאזוי פארשטייט מען דאס? לאמיר טרעפן, אונז ווייסן דאך נישט וואס דאס מיינט. לאמיר טרעפן עפעס א אנדערע ענין, עפעס א פסוק וואס אונז קענען פארשטיין וואס ער מיינט, און פון דעם וועלן צוריק קומען דא צו פארשטיין.

הדא הוא דכתיב, דאס וואס איך זאג דיך שטייט אין א פסוק, ווי שטייט אין א פסוק אין ספר יהושע, אין סוף ספר יהושע, האט יהושע בן נון געזאגט א דרשה פאר די אלע אידן, אזוי ווי א דרשת פרידה, אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט ספר דברים, האט יהושע בן נון געזאגט א דרשה, און דאס איז בעיקר א דרשה פון מוסר, אז מען זאל ווייטער היטן די תורה, און ער הייבט אן אזוי, ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה' אלקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, יא, ס'שטייט, מ'זאגט די פסוק אין די הגדה של פסח, תרח אבי אברהם ואבי נחור וכו', יא. פרעג איך זיך ווי איך מיר זיי אברהם אייווער א נאר וכו' איך האב געגעבן אין געגענט מיט ריימ גאנצע סייד זאגט דער זאגט דער יצחק דאס דוי פוס איך זאגט דער שוואך מיט דאס אלע מאל נייבן דאס שוואך דאס איז די מויד די ביוטי פון דער סייפער אזוי וואס ער לייגט ער מאכט א שיינע דרשה ער זאגט דער פוס דעם קאן לאמע אנהייבן פון משבח זיין ווי די אייבערשטאט איז ארויסגענומען פון די אייווער א נאר און זיי מקרב געווען אבער אבער לאמיר פארשטיין, וואס וואס זאגט דער פסוק? ס'איז דאך א זייער אינטערעסאנטער פסוק, כה אמר ה' אלוקי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. זאגט פרעגט ר' יצחק, ס'האט עפעס א טעם אזוי ווי איינער וועט זאגן, ס'קומט א גרויסער נביא מיט א גרויסע התגלות, כה אמר ה' אלוקי ישראל, נעכטן איז געווען שבת און היינט איז זונטאג.

עס קומט א מענטש און א גרויסע הכרזה בשם השם אלוקי ישראל און דערווייל זאגט ער עפעס זאכן וואס זיל קרי בי רב, יעדע אינגל ווייסט דאס, דאס איז א וועג פון די זוהר צו מעורר זיין את הלב, מ'דארף מעורר זיין את הלב, מ'דארף דא אריינגיין אין זאכן, אזוי ווי ער זאגט אורייתא כולא סתים וגליא, אזוי ווי די כמה דשמא קדישא, די אייביג די תורה האט א פנימיות און א חיצוניות, אזוי ווי די שם השם האט א פנימיות און א חיצוניות, וואס טייטש שם השם האט א פנימיות און א חיצוניות? ס'דא למשל שם הוויה, מ'זאגט שם אדני, יא? מ'זאגט אדני, מ'מיינט הוויה. און די זעלבע זאך די תורה, קען מען זאגן איין זאך, ער זאגט בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, אבער ס'דא א סוד, ס'דא אלעמאל א סתים וגליא, ס'דא א א סוד, ס'דא א, ווי אונז האבן געזאגט פריער, מ'דארף זאגן א חי', ס'דא עפעס, עפעס א זאך וואס מ'מיינט דא. און וואס, וואס וויל ער דא? יעדע איינס זאגט, וואס זאגט ער? ער זאגט אזוי.

אז דער אייבערשטער רוהט אויף אברהם, אברהם אבינו, הן דאס איז די מרכבה, און אוואדע די די קירבה די די די גדולה די זאך צו זאגן אז א מענטש, די אבות הן הן המרכבה, דאס איז דאס איז ווען אונז רעדן ווען יהושע איז דאך די פשט פון די יהושע וואס האט עפעס א סוד, ווען יהושע איז משבח די אייבערשטער האט גענומען די אבות פון אזא ווייטע פלאץ, פון א עבר הנהר, און פון דארט האט זיי ווי דארט איז דא אלהים אחרים, און האט זיי געברענגט צו צו אים, יא, ואקח את אביכם את אברהם. איז די טייטש, וואס מיינט ואקח? איך האב געמאכט פאר אים, פון אים מיין מרכבה, איך האב געמאכט פון אברהם אבינו איז געווארן די מרכבה לשכינה, די מרכבה צו שם הווי', מרכבה צו די אייבערשטער. נו אויב אזוי דארף מען אונז אריינגיין אין אסאך א טיפערע פשט, און דאס איז א, דאס שטיקל זוהר איז סודות עצומים. און ער זאגט, וואס איז דער טייטש בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, מעולם, אייביג, וואס איז דאס, וואס איז דעי מעולם? מעולם איז דער טייטש, דער זוהר ליינט עס, פון דעי עולם, אזוי ווי מיר זאגן, פון דעי עולם וואס הייסט עבר הנהר האב איך גענומען אברהם אבינו, ס'דא אזא עולם, ס'דא אזא עולם של גיהנום, ס'דא אזא וועלט וואס הייסט עבר הנהר, און אוודאי ווען מיר זאגן אזוי פארשטיין אונז, עבר הנהר איז נישט נאר א.

אין אנדערע ווערטער, אונז דארף מען פארשטיין פון וואו ס'קומט די מרכבה. און לאמיר לאמיר פארשטיין, באופן כללי ווייסט יעדער איינער האבות הן המרכבה איז די טייטש, ס'איז דא בעיקר דריי דריי מידות, אברהם יצחק יעקב, ס'הייסט חסד גבורה תפארת. יא, און וואס איז דריי כלליות'דיגע וועגן, מ'קען זאגן דריי וועגן וויאזוי אונז זענען משיג גאט, דריי וועגן פון עבודת השם, קו ימין, קו שמאל, קו אמצעי, ס'איז דריי זייער כלליות'דיגע זאכן. און דאס איז די אבות, דאס איז די ספירות, דאס איז די עיקר, עיקר דריי מידות וואס דורך דורך זיי זעט מען גאט, דורך זיי איז וירא ה' אל אברהם, דורך זיי איז, דורך זיי איז די מרכבה. פון ווי קומט די מרכבה? ווי אזוי איז עס געווארן די זאך? ס'איז נישט אלעמאל געווען, ס'איז נישט אלעמאל געווען אברהם אבינו, ס'איז נישט אלעמאל געווען די כלל ישראל. ס'דארף, מ'דארף עס קענען מאכן. ווי אזוי מאכט מען עס? ווי אזוי האט מען געמאכט די מרכבה? ווי אזוי האט מען געמאכט די די זאך פון האבות הן המרכבה? מען האט עס געמאכט פון עבר הנהר. וואס איז די טייטש עבר הנהר? ווי קומען די חסד גבורה תפארת פון ווי קומט אברהם יצחק יעקב זיי קומען פון עבר הנהר? הייסט אונז מיינען אז זיי קומען איך ווייס נישט ווי זיי קומען פון עבר הנהר. וואס איז דאס עבר הנהר? איז על פי על פי קבלה איז די טייטש אלעמאל איז עבר הנהר איז די טייטש ספירת הבינה. די נהר נהר רחובות הנהר הייסט די ספירה פון בינה.

וואס דאס מיינט וויאזוי די ספירות הן המרכבה קומט פון די עבר הנהר. לאמיר פרובירן צו גיין מיט די מיט די מהלך מיט די אימעדזש פון די עבר הנהר פון די מיט די מיט די פסוק איך וויל דיך דרש'ן די פסוק נישט קיין חכמה צו אלעס איבערטייטשן. איך האב דאס נישט ריכטיג מסביר זיין א צווייטע מאל. מען קען עס סערווירן ביי עבר, די עבר הנהר האט די טייטש אין אנדערע ווערטער וואס איך וויל דא עיקר עומד זיין. מען דארף קענען מוליד זיין אברהם יצחק יעקב פון עפעס א פלאץ, פון עפעס א פלאץ וואס איז א מקום נעלם, און דורך איך זאג עס הייסט ספירת הבינה, ווייל ס'איז א מקום נעלם, ס'איז א עבר הנהר, א עבר הנהר איז אזויווי א ווייטע פלאץ, אזויווי א א מוסתר'דיגע פלאץ, מען קען נישט רעדן וועגן דעם, ס'איז נישט ס'איז נישט ס'איז נישט מפורש, ס'איז נישט קלאר, ס'איז ס'איז מעורפל, ס'איז אזוי ווי א טייך, ס'איז א גרויסע טייך, ס'פארט אבער ס'איז האט נישט קיין כלים, נישט קיין מ'קען עס נישט אנכאפן. און פון דארט דארף מען קענען ארויסנעמען אברהם אבינו, דאס איז די גרויסע גדולה, א ריזיגע גדולה, ס'איז נישט קיין קלייניגקייט, און באלד וועט מען זען, מיר זען יעצט, די שופר, די קול שופר, די גרויסע בלאסט, די גרויסע, יתקע בשופר גדול, די גרויסע צעקה, די גרויסע גדולה, די גרויסע קול וואס ס'שרייט ארויס פון די שופר איז דעי ואקח את אביכם מעבר הנהר ווען מ'נעמט ארויס די אברהם אבינו און די יצחק און די יעקב פון די עבר הנהר, פון די פון די רחובות הנהר, פון די ברייטע גרויסע טייך וואס האט נישט קיין עק, וואס האט נישט קיין נאמען. דאס איז די גרויסע קול, די גרויסע גדולה פון די קול שופר, ווען מ'טוט דאס אויף די ריכטיגע אופן, דורכדעם איז מבטל אלע דינים, דורכדעם איז מבטל די אלהים אחרים בעצם פון די עבר הנהר, דאס איז דאס די דין פון ראש השנה. דאס איז א גרא גרויסע זאך אין אנדערע ווערטער מען דארף קענען מוליד זיין די חסד די אהבת השם די יראת השם די דביקות די תורה מען דארף עס קענען מוליד זיין פון די ספירת הבינה פון די רחובות הנהר אין די רחובות הנהר, ווי ס'איז, ווען ס'איז עבר הנהר, ווען ס'איז פאר, ווען ס'איז נאכנישט נולד געווארן, ווען ס'איז, ווען, כ'ווייס נישט, כ'בין געקומען צו דעם א סעקענד. ווען ס'איז מסתלק, ווען ס'איז נישטא קיין שופר, לאמיר זאגן אזוי, ווען ס'איז נישטא קיין קול שופר, וואס טייטשט ווען ס'איז נישטא קיין קול שופר איז די טייטש אז די עבר הנהר איז מסתלק געווארן, ס'איז נישט מאיר, ס'איז נישט נמשך די וואסער פון די נהר און אלע סאו מיר זאגן שבעה נחלים און אלע אלע מידות און אלע צינורות און די גאנצע גוף און די גאנצע מענטש און די גאנצע קומה דעמאלטס איז דא אלהים אחרים דאס איז די טייטש ווען מיר זאגן אז אין בינה מבינה דינים מתערין ס'איז דא אסאך דינים אסאך גבורות פון פון בינה וואס איז די טייטש פון דעם? פאר מען האט א קלארע מרכבה פאר מען האט עפעס א אבות הן המרכבה אונז ווייסן ס'איז דא אהבה ס'איז דא חסד ס'איז דא גבורות ס'איז דא תפארת איז דא א מורא'דיגע מ'קען דאס רופן אומקלארקייט, און די אומקלארקייט איז טאקע ווייל ס'איז אן עולם, ס'איז עפעס א העכערע עולם, אבער די העכערע עולם האט טאקע פלאץ פאר אסאך גבורות, האט אסאך אסאך גבורות. און ווען אונז רעדן די גאנצע סוד פון די קול שופר וואס אונז גייען רעדן, וואס אונז די זוהר גייט רעדן, איז וויאזוי מ'נעמט די אביכם את אברהם מעבר הנהר, און מ'געבט אים יצחק און מ'געבט אים יעקב, און מ'מאכט פון די גאנצע עבר הנהר, פון דעם נעמט דאס ארויס פון די עבר, דאס הייסט מ'נעמט ברענגט אריין די נהר אין די. אין די קול שופר אין די אברהם אין די יצחק אין די יעקב און ס'איז מתיישב בדוכתיה ס'ווערט זיך מיישב מ'קען עס זאגן אזוי ווי אזוי ווי אונז האבן געלערנט מיט דעם אנהייבן כ'וויל ענדיגן מיט דעם ווייל כ'וויל נישט מאריך זיין עד אין סוף און בלי נדר וועט מען אנקומען צו די אנדערע פרטים אמאל. די. אזוי ווי אונז האבן אנגעהויבן די אנהייב, ס'דא אזא מין זאך וואס אונז האבן א, אונז ווייסן אסאך זאכן וועגן עפעס. ס'דא זייער אסאך ידיעות, און מ'קען עס טרעפן אין אלע סוגיות, אלע זאכן וואס זענען וויכטיג זענען אזוי. מ'איז געגאנגען אין חדר, מ'האט געהערט איין זאך פון ראש השנה, מ'איז געגאנגען אין לעבן און א צווייטע זאך, און א דריטע זאך, אונז ווייסן אזא כוונה, און אזא מוסר, און אזא סוד, און אזא קבלה, און אזא חסידישע פשט, און אזא פילאסאפישע פשט.

ס'קומט אברהם פאר ואקח את אביכם את אברהם, ער פרעגט אסאך שאלות, אפשר די גאט, די כלומרשט עבודה זרה, אפשר דאס, ער ווייסט אסאך זאכן, למעשה אלעס צוזאמען איז איין גרויסע שאלה, עס דארף מען קענען נעמען איין מינוט דאס איז דער שופר, איך וועל עס ענדיגן מיט דעם אזוי, אזוי ווי מ'האט געזאגט וועגן רבי אבא פרעגט רבי שמעון, מ'דארף קענען נעמען איין מינוט און זאגן איך האב שוין געהערט די אלע זאכן, איך ווייס די אלע זאכן, אבער ניין, דאס איז נישט די פשט, לאמיר שוין איינמאל פאר אלעמאל נעמען די אלעס, עס ארויסנעמען פון די עבר הנהר. דאס ארויסנעמען פון די עולם הבינה, פון די עולם הישבו אבותיכם מעולם, און דאס אריינברענגען אין די אבות, אין די אבות הן המרכבה, וואס טייטש אבות הן המרכבה? עס מיינט, עס איז דא א כלי החסד, עס איז דא כלי הגבורה, עס איז דא כלי תפארת, עס איז דא פונקטליכע כלים, עס איז דא פונקטליכע וועגן, מען וועט עס אריינברענגען אין דארט. מען וועט מסדר זיין יעדע זאך על דוכתיה, ווי איז איצט אברהם אבינו, אויף וועלכע זייט איז יצחק, אויף וועלכע זייט איז יעקב, אפשר דארף יצחק אזויפיל, אפשר יעקב אזויפיל, די אלע זאכן. און דאך דורך די פרעגן די שאלות דאס איז די עיקר זאך וואס איך וויל זאגן דורך האבן די גאטס פרעגן איינמאל א קול שופר דאס ביז יעצט וואס איך ווייס איז נישט דאס נעמען איינמאל א קול שופר מיט זאגן לאמיר עס פון איינמאל פאר אלעמאל קלאר מאכן און איך ווייס נישט אויב עס וועט בלייבן איינמאל אפשר אסאך מאל דארף מען פרעגן די שאלה אסאך יארן בלאזט מען שופר ביז ס'געלונגט איין יאר אז ס'מיינט עס ערנסט, אסאך מאל האט ר' אבא געפרעגט די שאלה פון ר' שמעון, ס'איז נישט געווען די ערשטע מאל וואס מ'לערנט וועגן תקיעות, אוודאי האט מען אסאך מאל גערעדט וועגן דעם, מ'האט אסאך מאל געהערט זאכן, עס איז נישט געווען די עת רצון, נישט געווען די שעת הכושר אז ס'זאל אמת'דיג נולד געווערן די אבות הן המרכבה, ס'זאל אמת'דיג ווערן א זאך וואס מ'קען, ווי ער זאגט, ואתיישבו בדוכתייהו און ער זאגט והוכן בחסד כסא, מ'דארף זעצן א בענקל, א בענקל איז א טייטש. קען זיך אוועק זעצן אויף דעם, ס'איז פיר, ס'האט פיר, ס'האט פיר פיס, יא, אברהם יצחק יעקב דוד, ס'האט, מ'קען זיך זעצן אויף דעם, מ'ווייסט, מ'ווייסט שוין ווי צו גיין. דאס איז די, א גרויסע גדולה וואס אונז האפן, זאל מען זיך ווינטשן אז במשך די יאר, במשך די ראש השנה, זאל מען קענען קודם ארויסגיין מיט די, די שאלה, די צעקה, די קול שופר, די ערשטע תקיעה וואס ער שרייט,

אלע מיני שילוב'ן און צום סוף זאל ווערן בעזרת השם אתיישבו בדוכתייהו מ'זאל זיך קענען אוועק זעצן אויף א שטול מ'זאל קענען זיין אדם לשבת על הכסא מ'זאל קענען שולט זיין אויף די אלע צדדים מ'זאל קענען האבן א קלארקייט א לעכטיגע יאר א יאר פון קלארקייט א יאר פון ברירה דמילה ס'זאל זיין זיין קלאר די וועלט ס'זאל זיין לעכטיג זאל זיין א יום עולם הדומה ליום מ'זאל קענען זעהן די וועלט אין א קלארע וועג און נישט ווערן צומישט, נישט ווערן, נישט פארלירן, זיך נישט פארלירן, נישט צומישט ווערן, נישט ווערן, נישט ווערן ליגעדיג, נישט ליגן, ס'הייסט זיצן, מ'זאל קענען זיצן, מ'זאל קענען האבן א געוויסע ישיבה, ישיבה בעולם, יושב פתח האוהל כחום היום, מיט א קלארקייט, מיט א אפנקייט, מיט אפנקייט צו אלע זייטן, אזוי ווי די געצעלט פון אברהם אבינו, מיט א קלארקייט ווען מ'דארף זיך מתגבר זיין אזוי ווי יצחק, מיט א. מסירות נפש אזוי ווי יעקב אבינו ווען מען דארף איך אכלני חורב וקרח בלילה די אלע מידות מיט תפילות פון דוד המלך אלע זאכן זאלן ווערן קלאר יעדע זאך אויף זיין פלאץ יעדע זאך אין זיין פלאץ און אלץ מיט די גרויסע אור מיט די גרויסע שופר גדול מיט די גרויסע בהירות כלליות פון די עבר הנהר וואס איז שורה אין די אלע זאכן וואס דורך דעם זענען אונז א מרכבה דורך דעם זענען אונז קענען אונז דאנקען די אייבערשטער קענען זאגן כמה טוב. עשה השם עמנו אז ער האט אונז געוויזן די אלע זאכן אז ער האט אונז געגעבן די אלע זאכן.